האלט מען דא תורה ז', ואלה המשפטים, דף ט, עמוד א', אות ה', וזה פירוש, און דאס איז די פשט, אז דער רבי גייט יעצט מפרש זיין די גאנצע תורה וואס עס שטימט אריין מיט די גמרא פון רבה בר בר חנה. אמר רבה בר בר חנה האט רבה בר בר חנה געזאגט, אמר לי, ס'האט געזאגט צו מיר ההוא טייעא דער סוחר ישמעאלי, האט מיר געזאגט תא קום

אוי לי, וויי ס'איז מיר שנשבעתי איך האב געשוואוירן, ועכשיו שנשבעתי און יעצט וואס איך האב געשוואוירן, מי מפר לי ווער קען מיר עס צושטערן? זאגט דער רשב"ם, שנשבעתי איך האב געשוואוירן מן הגלות פון גלות, כדכתיב אז עס שטייט, קראי טובא אסאך פסוקים בנביאים אין נביאים, אז דער אייבערשטער האט געשוואוירן אז די אידן גייען גיין אין גלות, און יעצט איך האב שוין געשוואוירן אז מען גייט אין גלות, ווער קען מיר צושטערן? סאו וואס האט דאס א שייכות מיט אונזער תורה? איז די רבי יעצט מסביר, תא קום ואחוי לך כ'וועל דיר ווייזן טורא דסיני די בארג סיני שהיא בחינת עצות וואס איז די בחינה פון עצות, כי שם קיבלו תריג עיטין דארטן האט מען מקבל געווען די דרייצן עצות, די תריג מצות ווערט אנגערופן דרייצן עצות, חזאי. כ'האב געזען דמהדרן עקרבא אקעגן די תריג מצוות נעמט ארום עקרבים היינו שיש עצת נחש ס'איז די עצה פון די נחש עצת רשעים עצות פון רשעים שעל ידם וואס דורך זיי אינו יכול לקבל עצת צדיקים קען מען נישט מקבל זיין עצות פון צדיקים וואס די עצות פון צדיקים איז זרע אמת אמת'דיגע זרע. מען דארף וויסן ס'איז מעשים בכל יום, אונז האמיר די תורה, און אונז האמיר טערעפיסטן, מען דארף וויסן וועם מען דארף אויסהערן, מען דארף אויסהערן די עצה פון די צדיקים, וקיימי און זיי שטייען כי חמרי חוורתא אזוי ווי ווייסע אייזלען, זה בחינת ציצית, דאס איז די בחינה פון ציצית ששמירה מעצת הנחש, דאס איז א שמירה וואס היט אונז אפ פון די עצה פון די נחש, און מניאוף פון ניאוף. ווייל אויב ס'איז נישט דא קיין עצה אויף די ריכטיגע פלאץ איז עס די זעלבע זאך ווי ניאוף. כמו שאמרו חכמינו זכרונו לברכה אזוי ווי די חכמים זאגן, איזה עונשו גדול. וועמענס עונש איז גרעסער? דאס הייסט ווער דארף באקריגן א גרעסערע עונש? של לבן או של תכלת? פון לבן אדער תכלת? דאס מיינט אויב זיין הער בעט איינער לבן צו אויב זיין הער בעט אים תכלת. און ער ברענגט נישט וואס מען האט אים געבעטן, און ווער דארף באקריגן א גרעסערע עונש. אמרו, מען זאגט משל ס'איז א משל, לאחד צו איינער, שציוה וואס האט באפוילן זיין קנעכט, להביא לו, צו ברענגען צו אים חותם של זהב, א זיגל פון גאלד, און היינו תכלת, וואס מיינט תכלת? א טייערע זאך, און וחותם של טיט, און א זיגל פון טיט, היינו לבן, ער האט געבעטן פון ווייס, איז וועלכע. איז גרעסער, וועמענס עונש איז גרעסער, פארשטייט זיך, דער וואס האט אפילו נישט געקענט דעליווערן אפילו די לבן, דער חותם פון טיט, אוודאי איז זיין עונש גרעסער. איז חמרא, וזה חמרא, די ווארט חמרא איז לשון דאס א לשון חומר וטיט. דאס א לשון פון. צעמענט און בלאטע חיורא זה היינו לבן דאס איז ווייס, כי עכשיו זה עיקר ציצית איז די עיקר פון ציצית, סאו די עיקר פון ציצית איז וואס דאס די ווייסע פעדעמער וואס איז צאם אריין, דאס איז מרומז אויף חומר וטיט וועגן דעם רופט ער אן די מצוה פון ציצית חמרא חיורתא, די ווייסע. חומר וטיט. יעצט שטייט ווייטער ביי רבה בר בר חנה ושמעתי כ'האב געהערט בת קול א בת קול שאומרת וואס זאגט אוי לי שנשבעתי וויי איז מיר וואס כ'האב געשוואוירן פירש רשבם זאגט דער רשבם על גלות אויף גלות היינו על ידי ציצית דורך די מצוה פון ציצית יכולין לבא קען מען צוקומען לעצת צדיקים צו די עצה פון די צדיקים, לבחינת אמת די בחינה פון אמת, און ועל ידי אמת באים לאמונה דורך אמת קומט מען צו די אמונה כנל אזוי ווי אויבן, ועל ידי אמונה אז ס'איז דא אמונה באה הגאולה קומט די גאולה, כנל אזוי ווי מ'האט אויבן געשמועסט, וזה ששמע און דאס וואס ער האט געהערט חרטת השם אז דער אייבערשטער האט חרטה על הגלות אויף די גלות, כי הציצית ווייל די ציצית שהם חמרא חיורא וואס דאס איז די ווייסע ציצית. וואס דאס איז די חומר וטיט אזוי ווי פריער געשמועסט, גורם כל זה האט גורם געווען די אלע זאכן. יעצט גייט מען מסביר זיין די פסוקים וואס דער רבי האט אנגעהויבן די תורה. אקעי. וזה פירוש און דאס איז די פשט, ואלה. ואלה, כל מקום שנאמר ואלה, ווי שטייט ואלה, זאגט רשי מוסיף דאס טוט פארמערן. ס'איז בחינת יוסף, ס'איז א בחינה פון.

די פרוי ווערט אנגערופן אמונה, און ווען ס'איז זיך מחבר די צוויי איז דא א ריכטיגע זיווג, ובזה תולה הגאולה מיט דעם איז ווענדט זיך די גאנצע גאולה וזה און דאס איז פשט, יכול איך וואלט געקענט מיינען שיהיו תלמידים לומדים, תלמידים זאלן לערנען ואינו מבין און זאל נישט פארשטיין, תלמוד לומר שטייט אין פסוק, ערכם לפניהם זאלסט עס אנריכטן פאר זיי כשולחן ערוך אזוי ווי א אנגעגרייטער טיש, ס'איז בחינת הגאולה. דאס איז די בחינה פון די גאולה וואס דעמאלטס וועט מען אלעס זען און אלעס פארשטיין, שלעתיד ווען משיח וועט קומען יתגלה וועט אנטפלעקט ווערן כל החכמות אלע חכמות כשולחן ערוך אזוי ווי א אנגעגרייטע טיש, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק כי מלאה הארץ דעה און די וועלט וועט אנגעפילט ווערן מיט וויסנשאפט און מ'וועט וויסן די ריכטיגע דעת, די דעת פון די צדיקים איז און דעמאלטס וועט מען נישט דארפן אנצוקומען צו עצת הנחש וועט מען זוכה זיין צו אמת און אמונה און תפילה כמו שכתוב ווי שטייט אין פסוק ומלאה הארץ דעה עד כאן לשון רבינו ביז אהער איז לשון רבינו יעצט קומט א שמועס א שייך מיט תורה אזוי א שמועס שטיקלעך צוגעלייגט וואס איז שייך צו די תורה אונז האבן געלערנט פריער אז א תפילה איז בחינת אמונה תפילה איז אמונה והיא בחינת ניסים דאס מיינט א מענטש גלייבט אין ניסים און א מתפלל פאר ניסים, כי נס למעלה מטבע, נס איז העכער ווי טבע, ולזה צריך אמונה דארף מען אמונה צו גלייבן אז איך גיי קען בעטן אפילו זאכן וואס איז למעלה מדרך הטבע, עיין שם. קוק אריין דארטן, ובשביל זה וועגן דעם התפילה מסוגל לזכרון, תפילה איז א גרויסע סגולה צו קענען געדענקען זאכן, כי תפילה היא בחינת אמונה, תפילה איז אמונה, כנ ל אזוי ווי אויבן געשמועסט, והשכחה היא ענין שהיה לפנינו דבר מה, פארגעסן מיינט. אז ס'איז געווען עפעס א זאך פאר אונז עפעס א זאך, דבר מה עפעס א זאך, ונשכח ס'איז פארגעסן געווארן ועובר מאתנו ס'איז אוועק פון אונז, כאטש א מינוט איז עס דא געווען, א מינוט שפעטער איז עס שוין נישט דא. והוא דרך הנהגה על פי מערכת המזלות, דאס איז א הנהגה וואס ווערט געפירט דורך די גאנצע מערכת פון די מזלות, שמתנהג כסדר יום אחר יום, די מזלות גייט טאג נאך טאג, איין טאג אזוי און איין טאג אזוי, א מינוט אזוי א מינוט אזוי, והוא היפך האמונה, דאס איז פארקערט ווי אמונה, ווייל אמונה דער טייטש. אז די אייבערשטער טוט וואס ער וויל, מה שאין כן אם מאמין, אויב ער איז מאמין שיש מחדש הכל, ס'דא איינער וואס איז מחדש אלעס, ברצונו, מיט זיין ווילן, כל יום תמיד, יעדן טאג שטענדיג, והוא מחיה, ער מאכט לעבן, ומקיים, ער שטעלט אוועק אלעס תמיד, שטענדיג, והוא למעלה מהזמן, עס איז העכער ווי א צייט, איז אין כאן שכחה, נישטא קיין שכחה, ווייל שכחה האט צו טון מיט מינוטן, ווייל א מינוט פריער האסטו זיך עס געדענקט. און במילא אז א מענטש האט אמונה פארגעסט ער נישט גארנישט. ומעתה פון יעצט איז וועסטו זען נפלאות די וואונדערליכע זאכן מדברי רבותינו זכרונם לברכה חזל אז מ' וסמך שבלוחות די מ' און סמך פון די לוחות בנס עומדים געשטאנען מיט א נס ווייל ביי די לוחות ווייסט מען אז ס'איז געווען געשריבן פון ביידע זייטן אדורך און אדורך סאו וויאזוי האט זיך געהאלטן די מיטן פון די מ' ענדע מ' און די מיטן פון א סמך איז דאס געשטאנען בדרך נס. יעצט גייט מען יעצט עס מער מסביר זיין בדרך פנימיות, כי מ ס מ ס איז בחינת השכחה דאס איז די בחינה פון פארגעסן, ועל זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה אויף דעם זאגן חזל, אינו דומה עס איז נישט גלייך השונה פרקו, איינער וואס לערנט זיין פרק מאה פעמים הונדערט מאל, למאה פעמים ואחד צו הונדערט און איין מאל, כי מ ס בגימטריא מאה, מ ס מ איז פֿערציק, סמך איז זעכציק, איז גימטריא הונדערט, יעצט עד מאה ביז הונדערט, שולט השר של שכחה, געוועלטיגט די שר פון שכחה. וזה שהמתיקו חכמינו זכרונם לברכה, דאס האבן אונזערע רעבעס ממתיק געווען, אז דו זאלסט עס לערנען נאך איין מאל, עסט אוועק גיין עסט אוועק גיין די שכחה, און דאס מיינט מ' וסמך, דער מ' די הונדערט מאל, היינו מ' וסמך שבחינת השכחה, בנס היו עומדים, שטייט מיט א נס מיט דעם וואס דו לערנסט נאך איין מאל. כי גם כי נס היא הפך השכחה, נס איז פארקערט ווי שכחה, ווייל נס מיינט אז ס'איז למעלה מדרך הטבע, שכחה ווייזט אז ס'איז יא אין טבע, כי נס איז בחינת התפילה, דאס איז בחינת אזוי בחינת אמונה, שהיא הפך השכחה, דאס איז די הפך פון שכחה, ממילא מיט דעם איין מאל לערנען נאך גייסטו ארויס פון שכחה, און דו גייסט אריין צו א וועלט פון נס, וואס דו גלייבסט אז אלעס איז ניסים, ממילא פארגעסטו מער נישט. מען דארף דאס וויסן, כי ציצית שמירה לניאוף, ציצית איז א שמירה פאר ניאוף, ווייל די מעשה פון נח וואס שם מיט יפת האבן צוגעדעקט נח ווען ער איז געווען אויפגעדעקט, שטייט דארט אין די פסוק על שכם שניהם, זיי האבן געטראגן א קלייד אויף די אקסלען פון ביידע, און זיי האבן בחינת ציצית, זיי האבן בחינה פון ציצית, אזוי ווי זיי האבן פריער געשמועסט אז זיי האבן באדעקט מיט ציצית. וכו' און וועסט זען דאס אויך פשט ווען יעקב האט געשיקט יוסף צו די ברודערס האט ער געזאגט הלא אחיך רעים בשכם דיינע ברודערס פאשען אין שכם שכם שניהם מיט שכם איז דאך די זעלבע ווארט היינו בחינת ציצית די בחינה פון ציצית כנ"ל שהיא שמירה לניאוף וואס איז א שמירה פאר ניאוף והיא בחינת שמירת הברית דאס איז א בחינה פון שמירת הברית שהיא בחינת יוסף דאס איז די בחינה פון יוסף על כן וועגן דעם אמר יעקב ליוסף, זאגט יעקב צו יוסף, הלא אחיך רעים בשכם, דיינע ברידער פאשען אין שכם, דאס מיינט, שכם האט מען דאך געשמועסט, ווייזט אויף די ציצית, וואס דאס איז ניאוף, וואס דאס איז שמירת הברית, שהיא בחינה שלך, דאס איז דאך דיין בחינה, לכה, קום, ואשלחך אליהם, איך וועל דיך שיקן צו זיי. וזה פירוש דאס איז פשט, ואנכי אנכי נטעתיך, איך האב דיך איינגעפלאנצט שורק, שורק מיינט א גאולה. כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק, א מענטש וואס פאלגט א צדיק איז ער מקבל די טיפי השכל טראפן פון די שכל פונעם צדיק, על ידי עצה שמקבל ממנו, דורך די עצה וואס ער איז מקבל פון אים, וזה שורק הוא בחינת שורוק, דאס ווייזט אויף א שורוק, שורוק איז דריי טראפן, שהוא תלת טיפן, דאס איז דריי טראפן, כמו שכתוב בזוהר. אזוי שטייט אין זוהר, הוא תלת מוחין דרײַ מוחין וואס ער איז מקבל פון א צדיק, כי הוא ענין אחד, דאס איז איין ענין, כי הטיפה, די טיפה באה ממח, די טיפה קומט פון מח, ומגיע לכליות עס קומט אן צו די נירן, שהם כלי הולדה פון דארטן איז וואס דארטן איז דא די כלים פון געבוירן, שמבשלים הזרע עס קאכט אויס די זרע, כן אזוי אויך השכל דער שכל נולד ווערט געבוירן גם כן במח, אין די מח, ומגיע עד הכליות היועצות, עס קומט אן ביז די נירן וואס געבט א עצה, ותלת מוחין, און די תלת מוחין איז בחינת די בחינה פון השמן לב, די הארץ איז פעט, ואזניו ועיניו, פן יראה בעיניו, דאן וועט ער זען מיט זיינע אויגן, ובאזניו ישמע, און זיינע אויערן וועט ער הערן, ולבבו יבין, זיין הארץ וועט פארשטיין, ושב און ער וועט תשובה טון. וכו'. כלומר, אזוי מיינט דער פסוק צו זאגן. מען דארף דאך דא מקבל זיין פון די צדיקים די טיפי השכל און אמת אז אריינגיין צו מיר און איך האב מיך א עצה געבן מיט דעם וואס דער צדיק האט מיר געזאגט יעצט אזוי אויב א מענטש וויל נישט מקבל זיין שאינו רוצה לקבל עצמו לדבק עצמו לצדיקים ער וויל זיך נישט באהעפטן צו צדיקים איז דארטן דא פן יראה איז דא שווערע פראבלעמען, אבער כשמדבק עצמו לצדיקים ווען ער איז זיך מדבק צו צדיקים ומקבל מהם עצה און מקבל זייער עצה, אזי בחינת כליות יועצות, איז די כליות געבן די עצות, שהן כלי ההולדה פון דעם ווערט א הולדה אין דער מענטש, שמקבל הטיפי מח, ער איז מקבל די טיפי מח פונעם צדיק, המתחלקת לתלת טיפין וואס צעטיילט זיך אויף דריי טיפן, תלת מוחין די דריי מח כנ"ל. וואָס? און דעמאָלט איז ער זוכה, יראה בעיניו, ער זעט מיט זיינע אויגן, ובאוזניו ישמע, מיט זיינע אויערן הערט ער זאַכן, ולבבו יבין, זיין האַרץ פאַרשטייט, שהם בחינת השלושה מוחין די שלושה מוחין, ושב אַזוי טוט ער תשובה, ורפא לו און ס'ווערט אויסגעהיילט פאַר אים, ס'איז דאָ אַ היילונג פאַר אים, וזה, ואנכי נטעתיך שורק, איך האָב דיך איינגעפלאַנצט אין דער שורק, כולו זרע אמת, אַלעס איז זרע אמת, אַלעס איז די עצה פון די צדיקים, וואו מ'זאָל עס פאַרשטיין.

ישמעאל איז די בחינה פון דאווענען, כמו שכתוב ווי עס שטייט ביי ישמעאל, כי שמע ה' אל עניך, די אייבערשטער האט צוגעהערט צו דיין פיין. ותרגומו, דער תרגום טייטשט, ארי קביל ה' ית צלותיך, די אייבערשטער האט מקבל געווען דיין דאווענען. והיא בחינת אמונה, אז איינער דאווענט מיט אמונה און ער גלייבט ער קען בעטן אלעס פונעם אייבערשטן אפילו ניסים און די אייבערשטער וועט עס מקבל זיין. וזה סוחר, מלשון סחור סחור, ס'איז א לשון ווי סחור סחור בבחינת מקיפים, די בחינה פון מקיפים, שבחינת אמונה כנ"ל, א בחינה פון אמונה אזוי ווי אויבן, ווייל אמונה, איז נישט א זאך וואס איך פארשטיי מיט מיין שכל, ס'נעמט ארום מיין שכל, איך ווייס אז ס'איז דא אבער איך פארשטיי עס נישט, און א מענטש וואס האט אמונה מיינט עס אז נישט אפילו זאכן וואס ער פארשטייט נישט נעמט ער אויך אן אז אזוי איז עס, און ביים אייבערשטן שטייט ואמונתך סביבותיך דיין אמונה איז ארום דיר, וזה ופרשת כנפיך על אמתך, מ'רעדט דארטן די מעשה פון רות מיט בועז האבן חתונה געהאט. פארשטייט זיך אזוי ווי ס'דארף צו זיין, במילא וועסטו אויסשפרייטן כנפיך דיין כנף, דאס איז מרמז אויף די ציצית על אמתך אויף דיין דינסט אויף רות, דאס מיינט רות איז געווען גרייט אנצונעמען אלע עצות פון בועז, כי ציצית דקדושה שהם כנפי מצוה, די ציצית פון קדושה וואס דאס איז די עקן פון א מצוה היא שמירת הברית, דאס איז שמירת הברית, והיא בחינת זיווג דקדושה, די זיווג פון קדושה וואס רות מיט בועז האבן געהאט, וזה שאל חגי הנביא. דאס פרעגט חגי הנביא. אה, חגי הנביא געוואלט אויסטרייען צו די כהנים געדענקען נאך די הלכות פון טומאה וטהרה ווען זיי זענען צוריק קומען צו די בית המקדש, צו די צווייטע בית המקדש. האט ער געזאגט אזוי, הן ישא איש, ווען א מענטש וועט טראגן, בשר קודש הייליגן פלייש, בכנף בגדו ביי די עק פון זיין קלייד, ונגע ס'וועט אנרירן בכנפו מיט זיין עק אל הלחם אויף די ברויט. יעצט. איז מען מער מסביר דאס בפנימיות, כי פגם הברית, ווייל פגם הברית איז העדר הלחם, איז דאס איז מאכט אז מען זאל נישט האבן קיין ברויט, וואס מיינט מען זאל נישט האבן קיין פרנסה, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק בעד אישה זונה, ווייל ס'איז געווען א אישה זונה, וועגן א אישה זונה, עד ככר לחם וואס לאנגט ביז א שטיקל ברויט, והבן, זאלסט פארשטיין, אבער אויב עס וועט זיין ותשב באיתן קשתו, אויב עס זיצט מיט א שטארקייט די ענין פון שמירת הברית, איז משם רועה אבן ישראל, פון דארטן וועסטו זוכה זיין צו די ריכטיגע תפילה, וואס די ריכטיגע תפילה איז אב ובנין, די טאטע מיט די קינדער, בחינת די תפילה, דאס איז די תפילה פון יעקב ובניו, וואס יעקב ובניו זענען מתפלל אלע תפילות אלע נוסחאות, די י"ב נוסחאות פון תפילה, ווייל ס'איז יעקב מיט זיינע קינדער און דו קענסט דיך קאנעקטן צו יעקב מיט זיינע קינדער דורך דעם וואס א שומר הברית. סגולה לחולה, א סגולה פאר א קראנקע מענטש, להסתכל על הציצית צו קוקן אויף די ציצית. והסוד, און דער סוד פון דעם דעם איז בפסוק אין דעם פסוק, הנה בנך יוסף בא אליך, אט דיין זון יוסף קומט צו דיר, כי כל אלו התיבות די ווערטער הנה בנך יוסף בא אליך, מרמזים איז מרמז על הציצית אויף די ציצית. דהיינו, אז איך וועל צוזאמרעכענען די מנין די צאל די נומבער החוטין פון די חוטין והחוליות און די חוליות והקשרים און די קניפן וואס איז דא אין די ציצית, כמבואר בפרי עץ חיים, בשער הציצית, עיין שם, וועסטו זען אז ס'איז די זעלבע ווערטער ווי אין הנה בנך יוסף בא אליך. וזה, הנה בנך יוסף בא אליך דהיינו בחינת ציצית, די בחינת ציצית כנל, על ידי זה ויתחזק ישראל. האט זיך יעקב געשטארקט און ער איז געווארן אויסגעהיילט פון זיין קראנקהייט, ממילא ציצית איז אויך א סגולה פאר רפואה. איך וויל מסביר זיין איין זאך פון פריער, אז ס'שטייט דא אין משיח אין משיח בן דוד בא אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, משיח גייט נישט קומען אזוי האט דער רבי איינגעטייטשט, עד ביז שתכלה פרוטה ווילאנג ס'וועט זיך ענדיגן די פרוטה, די פרוטה מיינט די ניסים, ס'וועט זיך ענדיגן צו נעמען די ניסים מן הכיס פון די באהעלטעניש, מ'גייט סטאפן צו באהאלטן ניסים, און ווען דאס וועט זיך ענדיגן מ'וועט סטאפן צו באהאלטן ניסים, דעמאלטס וועט משיח קומען. סאו דאס מיינט אן אנדערע ניגון פאר אונזער גאולה, אז ווען א מענטש האט א נס וואס איז למעלה מדרך הטבע, מוז ער ארומרעדן פון דעם, און פר פרוטה האט דער רבי געזאגט פריטא שפוותיה, די ליפן זענען אפן, א גאנצן צייט האט מען אפענע ליפן צו פארציילן א גאנצן צייט די ניסים למעלה מהדרך הטבע וואס די אייבערשטער האט געטון פאר מיר, דאס גייט מיך ברענגען צו אמת און אמונה און צו גאולה, זאל מען זוכה זיין.